שמואל בית פרק י ג, סדר פון די מעשות דא בערך איז ביז פרק צוויי פרקים צוריק האבן אונז געלערנט די הצלחות פון מלכות דוד ווי ער האט איינגענומען אלע גוים, אויסגעפירט אלע זאכן, געהאט קינדער, אזוי ווייטער. נאכדעם האבן אונז געלערנט די גרויסע תפנית, די גרויסע רוק אין די מעשה פון די הצלחות פון דוד ביז בעצם פראבלעמען פון מלכות דוד איז געווען די מעשה פון בת שבע, וואס אונז האבן געלערנט באריכות, און וואס די נביא האט אים געזאגט א עונש ואת הכבשה ישלם ארבעתים. יעצט ווייטער די גאנצע המשך המעשה זענען א גרופע מעשיות וואס זענען פראבלעמען וואס דוד המלך'ס משפחה האט געהאט, מ'קען זאגן פראבלעמען פון קינדער פון דוד, פראבלעמען וואס האבן צו טון מיט די המשך פון מלכות בית דוד. ערשטע מעשה איז די מעשה פון די היינטיגע פרק איז די מעשה פון אמנון און תמר. סאו קודם הייבט זיך עס אן די מעשה מיט אבשלום, אונז גייען זען די אבשלום גייט זיין די עיקר גיבור, די דמות פון די מעשיות וואס גייען זיין די נעקסטע פאר פרקים אבשלום האט געהאט א שוועסטער געהייסן תמר זי איז געווען זייער שיין ס'איז געווען נאך א זון פון דוד אמנון אמנון האט ליב געהאט תמר זיך פארגליסט אין איר און ער האט אזוי ליב געהאט אז ער איז קראנק געווארן אבער נישט גארנישט געקענט טון שטייט כי בתולה היא ויפלא בעיני אמנון לעשות לה מאומה האט איר גארנישט געקענט טון רשי זאגט די בתולות אין יענע צייטן זענען געווען צניעות'דיג זענען געבליבן אינדערהיים נישט געקענט טרעפן קיין צייט ווי איר צו טרעפן בכלל ער האט געהאט א חבר חבר האט געהייסן יונדב בן שמעה. יונדב איז געווען איש חכם, רשי זאגט חכם להרע, א שלעכטע חכם, אבער נישט גענוצט זיין חכמה אלעמאל אויף גוטע זאכן. און יונדב פרעגט פאר אמנון וואס גייט דא פאר, ער זעט אים אינגאנצן טרויעריג, אינגאנצן קראנק, האט אים אמנון געזאגט, איך האב ליב תמר. האט אים יונדב געזאגט א עצה, מאך זיך קראנק, דיין ברודער, דיין טאטע וועט קומען דיך מבקר חולה זיין, זען וואס גייט פאר, וועסטו זאגן, איך פיל זיך נישט גוט, איך בעט אז תמר מיין שוועסטער זאל קומען מיר געבן צו עסן. ברויט, און זי זאל מאכן לעיני אין פראנט פון מיר זאל מאכן עס א בריה, עס הייסט עפעס א מאכל, עפעס א לאטקע, עפעס א זאך, שפעטער גיימער זעהן ווי זי מאכט לביבה, ס'איז עפעס א לאטקע, עפעס אזא סארט מאכל וואס מ'פלעגט זעט אויס געבן פאר חולים, און אזוי אז זי וועט קומען צו אים וועט ער האבן איר זיין הזדמנות איר צו נעמען. איז אזוי האט אמנון געטון, ער האט זיך געמאכט קראנק, אפשר איז ער טאקע געווען אביסל קראנק, שטייט דאך פריער, להתחלות. און דער מלך איז געקומען, דוד איז געקומען אים זען, אמנון האט אים געזאגט, ער בעט אז תמר זאל קומען און מאכן לעיני שתי לביבות ואברה מידה, ער וויל אז זי זאל אים משמש זיין, זאל אים געבן צו עסן, ער איז קראנק, ער קען נישט מאכן אליינס, איך ווייס פונקטליך וואס די עקסקיוז איז געווען. און אזוי, דוד האט געפאלגט, ער האט געשיקט צו תמר אינדערהיים, גיי צו בית אמנון אחיך, יעדער איינער זעט אויס האט געהאט א אנדערע שטוב, א אנדערע הויז, צו א אנדערע שטוב, און מאך אים דעם בריה. כך הוה איז זי געגאנגען, ער ליגט דארט אויפן בעט. צום געמאכט שטייט דא באריכות, זי האט גענומען די טייג און עס געמאכט און עס געבראטן געמאכט אזוי ווי מען דארף עס צו מאכן, און זי געבט אים צו עסן דעם דעם קוקי דעם לאטקע צו וואס איז געווען, שוין, אמנון זאגט איך וויל נישט עסן איך קען נישט עסן, און ער בעט אז יעדער זאל ארויס גיין, און יעצט זאגט ער פאר זיין שוועסטער תמר קום מיט מיך אין נאך א צימער, זעט אויס עס איז געווען אזוי ווי מער אינדרויסענדיגע צימער, גייט ער אריין אין די בעדרום בעצם, לאז מיך איך וויל דארט עסן. שוין און זי האט נישט געוואוסט חושד געווען גארנישט זי ברענגט אים אריין די מאכל און ווי זי האט אים אריינגערעדט האט ער איר אנגעכאפט און געזאגט קום שלאף מיט מיר זי זאגט וואס הייסט פייניג מיך נישט וואס ווילסטו מיך מאנס זיין נישט קיין אידישע זאך לא יעשה כן בישראל און איך וועל זיין מוראדיג פארשעמט אנה אוליך את חרפתי דו וועסט אויך זיין פארשעמט וועט דאך זיין ידוע דו וועסט זיין כאחד הנבלים בישראל אז מאנס געווען תמר וואס פעלט עס דיר אויס און זי זאגט אים וואס פעלט עס אויס רעד מיטן מלך זאג אים אז דו ווילסט ווילסט חתונה מיט איר מיט מיר אוודאי האסטו איר געגעבן רש"י איז מסביר זי איז נישט געווען אמת'דיג זיין שוועסטער זי איז געווען אזא האלבע שוועסטער און זי איז נישט געווען קיין זון טאכטער פון דוד באמת זי איז געווען נאך געבוירן פון איר מאמע ווען זי איז געווען א גוי בקיצור זי איז מותר לו וואס פעלט דיך אויס די גאנצע זאך ער האט נישט געוואלט וויסן פון גארנישט איר אנגעכאפט און מאנס געווען יעצט נאך גלייך נאך די מעשה, די רגע שפעטער שטייט וישנאה אמנון שנאה גדולה מאוד האט ער מוראדיג פיינט געהאט אזוי וויפיל ווי ער האט איר ליב געהאט ביז יעצט איז יעצט מוראדיג פיינט געהאט נישט קלאר וואס איז געשען ער זאגט גיי גיי דיך פון דא און זאגט אים קום אהער וואס איז די שיעור דו האסט דאך יעצט טוסטו א גרעסערע עוולה ווי האסט געטון פריער מילא האסט מיר גענומען שוין אבער יעצט אז דו שיקסט מיך נאך אוועק נאך לערנסטו הלכה אונס לא יוכל לשלחה אז לפחות האסטו איר גע'רואינט כאילו יעצט איז דו מאנס געווען, איז דאך עס נעמט קעיר, ניין ער האט נישט געוואלט וויסן, ער האט איר אוועק געשיקט, גענומען זיין משרת, זאגט שיק איר ארויס, און ער האט ארויס געשיקט. יעצט תמר גייט ארויס, שיקט איר ארויס פון פון אמנון אינדערהיים, און די פסוק פארציילט זי פלעגט גיין א כתונת פסים, אזוי ווי ס'איז געווען די מנהג, בנות המלך זענען געגאנגען מעיל, עפעס א שיינע לבוש, בקיצור האט צוריסן, געלייגט אפר אויפן קאפ, און אוועק געגאנגען געשריגן, אז וואס איז געשען, הוי מה היה לי. איז אבשלום איר ברודער האט איר געזאגט, יא, אמנון איז געווען מיט דיר, קוק זייט שטיל, ס'איז דיין ברודער, לאמיר נישט מאכן קיין גרויסע זאך, גיי, זי איז געזעצן שוממה בית אבשלום, און מיט דוד המלך האט אויך געהערט פון דעם, איז געווען מוראדיג בייז, און האט נישט גערעדט, אבשלום האט נישט גערעדט מיט אמנון, זייט דעמאלטס געווען א מחלוקת. יעצט וואס איז געשען, צוויי יאר שפעטער, כאילו מ'האט פארגעסן פון דעם, איז אבשלום האט געהאט גוזזים, דאס הייסט מ'האט געשוירן זיין שאף אין בעל חצור וואס איז ביי אפרים, זעט אויס ס'איז געווען אז מען פלעגט מאכן דארט גרויסע פארטיס, מיר האבן געזען שוין אפאר מאל דאס, האט אבשלום איינגעלאדענט אלע בני המלך זאלן קומען צו זיין מסיבה, און ער איז געקומען צו דעם מלך און ער האט געזאגט דער מלך זאל קומען, אלע זיינע קנעכט יעדער איינער זאל קומען, און דוד המלך האט געזאגט נע, וואס דארף מען זיך אנשטרענגען, נישט יעדער איינער זאל גיין, ער האט אים געבעטן, ער האט נישט געוואלט גיין, ער האט אים געבען א ברכה, אבער ער האט נישט געגאנגען אליין, האט אבשלום געזאגט נו, אמנון זאל נישט גיין, דער מלך זאגט וואס זאל אמנון גיין? האט ער אים איינגעבעטן האט אים יא געשיקט אמנון און אלע קינדער פון דעם מלך, זעט אויס דוד המלך האט פארשטאנען אז נישט עפעס אזא גוטע זאך צו גיין צו אבשלום'ס מסיבות, למעשה האט ער אים איינגעבעטן האט ער אים געלאזט גיין, אבשלום האט געהייסן פאר זיינע חברה זיינע נערים זיינע סאלדאטן זאלן זען ווען אמנון וועט זיין שיכור אביסל און נישט כאפן וואס גייט פאר זאל מען אים געבן א האק און זאל אים הרג'נען, איך וועל אים געבן א סימן און מ'וועט אים הרג'נען, וכך הוה. זיי האבן געגעבן די סימן און מיט דעם האט מען געהארגעט אמנון און אלע אנדערע קינדער פון דוד זענען יעדע איינער געגאנגען אויף זיין פערד אנטלאפן האבן זיך דערשראקן וואס גייט גיי גיי ווייס וואס אבשלום הייבט אן צו טון און ס'איז געקומען א שמועה צו דוד המלך הכה אבשלום את כל בני המלך אלע קינדער פון די קעניג האט אבשלום געהארגעט אויפגעשטאנען דער קעניג האט זיך געריסן קריעה און די עולם איז געווען מורא'דיג בייז געקומען יונדב דער זעלבער יונדב און ער קומט און ער זאגט נעע מען האט נישט געהארגעט אלע בני המלך נאר אמנון פארוואס ווייל אבשלום געדענקט נאך פון די טאג וואס אמנון האט געשלאפן מיט מאנס געווען תמר, זיי ביידע האבן מיט געהארגעט אלע, מ'זאל נישט מיינען אז ער האט געהארגעט אלע. ביזדערווייל אבשלום איז אנטלאפן און טאקע מ'זעהט מ'קוקט און מ'זעהט אז די עולם קומט צוריק פון די פון די בארג אז פון די פלאץ ווי ס'איז געווען די גיזת צאן, און יונדב זאגט זעהסט איך בין גערעכט געווען ס'קומט די אנדערע קינדער נאר אמנון איז געשטארבן און אזוי איז טאקע מ'האט זיי זענען געקומען און זיי האבן אלע געוויינט אויף אמנון גרויסע בכי ביזדערווייל אבשלום האט פארשטאנען אז דוד המלך גייט אים נישט ליב האבן פארדעם איז ער אנטלאפן צו געשור. דארט ווי זיין מאמע איז געקומען פון און געווען דריי יאר דארט, און דער פרק ענדיגט זיך בעצם ס'הייבט זיך אן די נעקסטע מעשה, דוד המלך ותכל דוד המלך לצאת אל אבשלום, ער האט זיך מנחם געווען אויף אמנון, שוין ער איז טויט, אנגעהויבן זיך צו בענקען נאך זיין זון אבשלום.